אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! שיעור היינט איז געלערנט געווארן לזכות נפתלי צבי בן חנה מרים, געספאנסערט דורך ר' ווילעם שמואל, גענומען אויף זיך די גאנצע פרשה, דו ווילסט נאך ספאנסערן דעם פרשת המן דעטס קאמינג אפ די נעקסט פיו דעיס, קום אריין צו מיר אדער צו מושי ענד ווי וויל הוק יו אפ בעזר השם, זכות התורה וזכות וואס דו העלפסט ארויס אז נאך אידן זאלן ווערן נענטער צו לימוד התורה, העט דיר ביישטיין אהיים ברענגען אלע ישועות פון די וואכעדיגע סדרות, אונז האבן נעכטן אנגעהויבן די שירה עס האבן עקטשעלי כ'האב באקומען אסאך תירוצים אין די מעסעדזש באקס אויף די קשיות וואס מ'האט נעכטן געמענטשענט. אידן האבן אריין געשיינט אין די מעסעדזש באקס, קודם אויף די קשיא וויאזוי האט משה רבינו געקענט שלאגן דעם ים סוף, קודם איז דא וואס זאגן אז ער האט נישט געשלאגן ער האט נאר עס איז געווען נאר א נטה את ידך, אקעי איז א שטיקל דוחק, נטה את ידך שטייט דאך אויך ביי מכות און דאס האט ער אויך נישט געטארט טון, סאו יצחק לייב, גדליה, ישראל ועוד ועוד האבן אריין געזאגט אז ס'איז א טאטאל דיפרענס ווייל ביי דם האסטעך געמאכט א פורעניות, האסט געברענגט פורעניות, דא האסטעך געמאכט א נס פאר כלל ישראל, ס'איז ארויסגעקומען אזא גוטע זאך פון דעם וואס ער האט געשלאגן, סאו מילא יעצט מעג ער יא שלאגן, און אויכעט ס'איז א אנדערע וואסער, די נילוס האט אים אפגעהיטן, איך געדענק נישט פונקטליך ווער ס'האט דאס געזאגט, דאס איז מיר געווען א חידוש, די נילוס האט אים אפגעהיטן, ווייל ער איז נישט געשטארבן דארט אין נילוס וואס האט אים געראטעוועט, אבער מה שאין כן די ים סוף, די ים סוף האט האט אים נישט געטון קיין שום גוטע זאך, מילא האט ער נישט געדארפט האבן הכרת הטוב, זייער שיין, אהרן האט אריינגעשיקט א אנדערע קשיא אויף די אנדערע קשיא וואס מ'האט געפרעגט, ווי האבן די מצריים געהאט פאר ביזת הים, מ'האט דאך זיי אויסגעליידיגט, וינצלו את מצרים, ברענגט ער אפ פונעם מדרש, אז פרעה האט געעפנט אלע זיינע אוצרות, די אוצרות וואס עקטשעלי וואס יוסף האט נאך געהאט, וואס ער האט געירשנט פון יוסף, און ער האט זיך צוטיילט מיט אלע מצריים, אלס אינסענטיוו אז זיי זאלן וועלן ארויסגיין מיט אים מלחמה האלטן קעגן די אידן, מילא דאס האבן זיי געהאט און דאס האבן די אידן געירשנט, סאו ווען די אידישע קינדער האבן געזען די אלע ניסים וואס איז געשען ביים ים האבן זיי אלע באקומען אינסטענטלי א רוח הקודש, דורך די ויאמינו בהשם האבן זיי באקומען א רוח הקודש און זיי האבן אלע צוגלייך אנגעהויבן זינגען די שירת הים אונז האלט מיר דא פסוק ג' השם איש מלחמה השם שמו די אייבערשטער איז דער בעל הבית פון מלחמה דאס הייסט אנלייק א מלך בשר ודם דארף זיך באנוצן מיט זיין גבורה סאו ס'שטייט נישט דא השם גיבור מלחמה ווי די מלבי"ם לייגט אראפ נאר השם איש מלחמה ער נוצט מורא'דיגע קלוגע מלחמה סטראטעגיע אז ער האט געמאכט אז די וואסער זאל זיין פלעט. ס'זאל ווערן קפאו תהומות זאלן ווערן פלעט מיט די סורפעס אז די מצרים זאלן מיינען אז ס'נאך א חלק פון די ערד און זאלן נישט כאפן אז דאס איז אינמיטן וואסער און זאלן אריינגיין, בקיצור השם איש מלחמה דער באשעפער איז דער בעל הבית פון מלחמה און השם שמו און וויאזוי האלט ער מלחמה? נישט מיט קיין כלי זיין נאר השם שמו ער באנוצט זיך מיט זיין הייליגע נאמען מיט י' מיט י' ק' ו' ק' מיט דעם האלט ער מלחמה זאגט דער הייליגער רש"י השם איש מלחמה. נישט חס ושלום אז א תואר פון א איש אויפן אייבערשטן, נאר וואס ס'מיינט בעל מלחמה, דער באשעפער איז דער מושל אויף מלחמה, כמו איש נעמי וואס דער אלימלך איז א איש ריגארדלעס צו ער איז חתונה געהאט צו נעמי צו נישט, פארוואס זאג איך איש נעמי? ס'הייסט אז ער איז די בעל נעמי, ער איז די מושל אויף נעמי, וכל איש זאגט רש"י, וכל איש ואישך, מתורגמין בעל, יעדע מאל וואס ס'שטייט איבעראל איש אדער אישך, מיינט בעל די באלבאס, וכן וחזקת והיית לאיש, דאס הייסט דער מענטש איז געווען א איש פאר ער האט זיך געשטארקט. נאר ווער וחזקת והיית לאיש מיינט לגיבור ער איז געווארן א גיבור, סאו די זעלבע זאך דא השם איש מלחמה די אייבערשטער איז די גיבור מלחמה די אייבערשטער איז דער מושל אויף מלחמה השם שמו מלחמותיו לא בכלי זיין זאגט רשי אז השם שמו וואס האסט דאך שוין געזאגט השם איש מלחמה וואס עפעס דארפסטו זאגן האסט דאך שוין געזאגט דעם אייבערשטענס נאמען וואס דארפסטו זאגן נאכמאל השם שמו ווייל די טאג פסוק וויל מיר זאגן אז מלחמותיו לא בכלי זיין די אייבערשטער האלט נישט קיין מלחמה מיט כלי זיין אלא בשמו הוא נלחם ער האלט מלחמה מיט זיין נאמען יוד קיי וואו קיי כמו שאמר דוד דוד המלך האט געזאגט פאר גלית ואנכי בא אליך בשם השם צבאות, איך קום נישט מלחמה האלטן דא מיט קיין כלי זיין, נאר איך קום מיטן אייבערשטנ'ס נאמען, דבר אחר, השם שמו, אז אף בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו, אפילו בזמן וואס ער ברענגט פורעניות אויף זיינע פיינט, איז אוחז הוא במדותו לרחם על ברואיו, האלט ער נאך אלץ אן דעם מידה יוד קיי וואו קיי, דעם מידת הרחמים, צו מפרנס זיין את כל באי עולם. ולא כמידת מלכי אדמה, נישט אזויווי סתם א קעניג כשהוא עוסק במלחמה פונה עצמו מכל עסקים, און אין בו כח לעשות זו וזו. סתם א קעניג, סתם א פרעזידענט, ער וואקט זיך אריין אין זיין סיטועשן רום, און דעמאלטס איז נישט דא קיין עקאנעמי, דעמאלטס איז נישט דא גארנישט, דעמאלטס איז מען נאר ביזי מיט די מלחמה, מה שאין כן הקדוש ברוך הוא אפילו בזמן וואס ער איז עוסק במלחמה מיט זיינע פיינט, טוט ער נאך אלץ שפייזן און קעיר נעמען מיט השגחה פרטיות אויף אלע זיינע מענטשן. זאגן די אידן ווייטער, מרכבות פרעה וחילו. אז דער באשעפער דער איש מלחמה האט מרכבות פרעה וחילו ירה בים האט אריינגעווארפן אין וואסער אלע מרכבות אלע רייטוועגן פון פרעה און אלע זיינע מיליטער לייט ומבחר שלישיו און אפילו די אויסדערוועלטע פון זיינע פון זיינע גענעראלן וואס זיי האבן יא געהאט די עביליטי צו גוט שווימען און זיי האבן דעי סוקסידעט ארויסצושווימען ביז ביז צו די ארום און ארום פון די וואסערן איז טובעו בים סוף זיי זענען נאך אלץ אריינגעזינקן געווארן אין די מאראסט פונעם ים סוף דורך דעם וואס די עמוד האש איז געקומען און האט געמאכט די מאראסט מורא'דיג בריעדיג הייס און דאס האט זיי צוריק אריינגעשלעפט אין וואסער. זאגט די הייליגע רשי ירה בים, שד, אזוי ווי די תרגום טייטשט שדי בימא האסטו אריינגעווארפן אין וואסער, סאו שדי איז לשון יריה, שדי וואס די תרגום זאגט מיינט אז מ'האט זיי אריינגעווארפן, וכן הוא אומר או ירה יירה, שטייט דארטן ביי איינער וואס גייט ארויפגיין אויף די בארג סיני דארף אויף די בארג סיני ווען די אייבערשטער געבט די תורה דארף מען אראפווארפן, ס'איז א ענין פון סקילה, סאו אויף דעם טייטשט די תרגום או אשתדאה ישתדי. סאו לכאורה אויב איז דאס שדי, אויב איז די ווארט פון שדי פארוואס שטייט דארטן אשתדאה מיט א ת'? נו, ענטפערט רש"י והת' משמש באלו במקום יתפעל, ווען דו ווילסט מאכן, ווילסט זאגן אז דער מענטש זאל אראפגעווארפן ווערן, זאגסט, לייגסט אריין א ת', און די ת' קען נישט זיין אנפאנג ווארט ווייל ס'וועט דאך נישט זיין קיין שיפור הלשון אזוי ווי רש"י האט שוין כמה פעמים געזאגט, פושט אריין דעם ת' אינמיטן די שורש פון שדי. אבער בעצם איז די ווארט שדי, דא רעדט זיך האט ער אריינגעווארפן, נישט זענען געווארן אריינגעווארפן, דארטן זאל ער ווערן אראפגעווארפן, ממילא קומט יא אריין א ת', און די ת' פושט זיך אריין. מה שאין כן, סאו ממילא איז עס די זעלבע ווארט ווי שדי, דארטן מיינט מיינט אז ירה בים האט ער אריינגעווארפן אין וואסער אזוי ווי די תרגום טייטשט. ומבחר, סאו נישט אז זאלסט מיינען א חלק פון זיינע געקליבענע גענעראלן האט ער אריינגעווארפן אין וואסער, ניין ומבחר איז א שם דבר, דאס הייסט אלע זיינע אויסדערוועלטע גענעראלן האט ער אריינגעווארפן, כמו מרכב, משכב, מקרא קודש. א רופונג פון קודש, אז ס'זאל גערופן ווערן קודש, נישט אז דו זאלסט עס רופן קודש, ס'איז א רופונג פון קודש, א שם דבר. זיי האבן זיך דא אין מבחר שלישיו, זיינע גענעראלן וואס אלע זיינען געווען אויסדערוועלטע, נישט א חלק פון זיינע אויסדערוועלטע. טבעו, אין טביעה אלא במקום טיט זאגט רשי, ס'שטייט טבעו מיינט עס אז מ'האט זיי איינגעזינקען אין טיט, כמו טבעתי ביון מצולה, און אויך עס שטייט אין פסוק ויטבע ירמיהו בטיט, סאו דאס אז שטייט דא טבעו מיינט עס בטיט, סאו ומבחר שלישיו זיי האבן יא סוקסידעד ארויסצוגיין צו די סורפעס פון די פון די ים סוף, האט די אייבערשטער צוריק אריינגעשלעפט אין וואסער דורכן מאכן אז זיי זאלן דערטראנקן ווערן אין די טיט און די טיט האט זיי צוריק אראפגעשלעפט אין די תהומות, סאו מלמד ווייל. ס'איז געווען בטיט, קומט מען לאזן הערן אז שנעשה הים טיט לגמול להם כמדתם ששעבדו את ישראל בחומר ובלבנים, פארוואס טאקע זענען זיי געשטראפט געווארן אויך מיט טיט? ווייל ס'איז געווען מידה כנגד מידה אויף דעם וואס זיי האבן געהייסן די אידן מאכן חומר ולבנים, און חומר איז געווען א מיקסטשער פון טיט און קש, אזוי ווי ווער ס'געדענקט פון אפאר סדרות צוריק, סאו תהומות יכסימו, זאגן די אידן ווייטער. אז די טבעו בים סוף די טיט האט זיי צוריק אריינגעשלעפט אין וואסער כדי אז ס'זאל זיין א מציאות פון תהומות יכסימו אז די תהומות די די די וואסער פון אונטן פון די תהום זאל זיי צודעקן און פארוואס האט זיי די תהום געדארפט צודעקן כדי אז זייער פעיס זאל נישט ווערן פארברענט פון די זון און אויכעט אז די פיש זאל זיי נישט אויפעסן און די אידן זאלן נאך קענען זעהן ווי די מצריים קומען ארויס לעבעדיגערהייט און זאלן קענען דערקענען ווער ס'האט זיי געפייניגט אז ער האט באקומען אזא מפלה, און ירדו במצולות און שפעטער זענען זיי אראפגענידערט געווארן במצולות אין די טיפעניש פון די וואסער כמו אבן אזוי ווי א שטיין, זאגט די הייליגע רשי יכסימו, כמו יכסום. ס'האט זיי צוגעדעקט, די תהומות האבן זיי צוגעדעקט, והי' האמצעית, ס'איז דאך דא א י', אויב איז עס יכסום, וואס איז דער י' דארטן אינמיטן די ווארט?

טבעו בים סוף, פארוואס זענען זיי אריינגעשלעפט געווארן מיט טיט אין וואסער, כדי שיחזרו המים ויכסו אותם, כדי זיי זאלן צוריק אריינגעשלעפט ווערן אינעם וואסער און די תהומות זאלן זיי צודעקן, פאר די סיבה וואס מען האט פריער אויסגעשמועסט. יכסימו, זאגט רשי, אין לו דומה במקרא בנקודתו, ווייל בעצם וואלט עס ווען געדארפט שטיין יכסימוי, ודרכו להיות נקוד יכסימוי מיט א מיט א מלאפום וואס וואס דאס איז אונזער חולם, און דא איז עס אין פסוק געספעלט מיט א מלאפום מיט א מיט יכסימו נישט יכסימוי. אבער זאגט רשי טאקע עס איז נישט דא קיין דומה לו במקרא עס איז די איינציגסטע מאל אין די תורה וואס עס איז געספעלט נישט מיט א חולם כמו אבן און במקום אחר שטייט צללו כעופרת דא שטייט אז עס איז במצולות ירדו במצולות כמו אבן און דא און שפעטער שטייט צללו כעופרת זיי האבן אראפגענידערט אין וואסער אזוי ווי בליי במקום אחר נאך א פלאץ שטייט יאכלמו כקש אז זיי זענען אויפגעגעסן געווארן אזוי ווי פייער וואס פארלענדט שטרוי סאו וואס איז דאס ענין זענען זיי אראפגעפאלן ווי א שטיין ווי בליי אדער ווי שטרוי. ענטפערט רשי, רשעים זענען געווען צוגעגליכן כקש, וואס איז ווען א קש, ווען א שטרוי, פאלט אריין אין וואסער, וואקעלט זיך עס ארום, ס'קומט נישט אן צו אראפ צו די סורפעס ווייל ס'האט נישט קיין וועיט, מילא הולכים ומטורפין עולין ויורדין, זיי האבן זיך ארום געדרייט ביז זיי זענען צוגעקומען צו זייער עקטשועל מיתה, האבן זיי נאך געליטן אסאך צרות, בינונים, די וואס האבן נישט אויסגעטיילט אזויפיל צרות אויף די אידן זענען געווען צוגעגליכן כאבן וואס איז העוויער ווי א קש, אבער עס איז נישט אזוי העווי ווי בליי, מילא זענען זיי געווען כאבן וואס האבן. אויף א נערמאלע ספיד האבן זיי אראפגענידערט, אבער והכשרים די וואס האבן נישט אויסגעטיילט אזויפיל צרות אויף די אידן, איז כעופרת, זיי זענען געווען צוגעגליכן ווי א בליי וואס איז אראפגעפאלן רייט אוועי און זיי זענען גלייך געשטארבן, שנחו מיד. איז זאגן די אידן ווייטער ימינך השם, דיין רעכטע האנט נאדרי בכח, וואס איז באשיינט מיט כח, ימינך השם, די רעכטע האנט וואס איז באשיינט מיט כח, טוט צוברעכן דער אויב, תרעץ אויב, טוט צוברעכן די פיינט, די פיינט וואס שטעלן זיך אויף קעגן די אידישע קינדער, זאגט די הייליגע רשי ימינך ימינך, סאו לכאורה. סאו בעצם פשוט פשט אין פסוק איז איז ימינך השם נאדרי בכח די זעלבע ימינך די זעלבע רעכטע האנט טוט צוברעכן דער אויב, אבער רשי ברענגט קודם אראפ דעם דרש פונעם מדרש אז ימינך ימינך גייט ארויף איינס אויף די רעכטע האנט פונעם אייבערשטן און איינס כביכול אויף די לינקע האנט פונעם אייבערשטן, דאס הייסט ימינך ימינך כשישראל עושים את רצונו של מקום השמאל נעשית ימין ווען א איד פירט זיך אויף ערליך ווערט די לינקע הענט וואס דאס איז נמשל למידת הדין ווערט איבערגעדרייט למידת הרחמים, סאו יעצט אז די אייבערשטער שלאגט זיינע פיינט איז אויכעט ימינך. כדי צו ראטעווען די אידן. סאו קומט אויס אז דער לינקע הענט וואס איז געווען מידת הדין האט זיך איבערגעדרייט צו א יד ימין וואס איז געווארן א מידת הרחמים, און די אייבערשטער שלאגט מיט די יד ימין וואס איז געווארן איבערגעדרייט די מצריים, ימינך ה' נאדרי בכח, סאו להציל את ישראל. די ערשטע הענט, די ערשטע ימינך, טוט ראטעווען די אידן, און ימינך השנית, די לינקע הענט וואס איז געווארן טרענספארמד אינטו א ימינך, אינטו א רעכטע הענט פאר מידת הרחמים השנית תרעץ אויב טוט צוברעכן די פיינט. זאגט רשי ולי נראה, אותה ימין עצמה תרעץ אויב ס'הייסט נישט אז מ'רעדט דא פון צוויי עקסטערע הענט און איינס האט איינס איז בעצם א לינקע און ס'איז געווארן איבערגעדרייט פאר א רעכטע ווייל די אידן האבן געטון רצונו של מקום ממילא מיט דעם האט ער געשלאגן די פיינט אלס אז וואס ס'איז ארויסגעקומען א גוטע זאך פאר די אידן, זאגט אבער רשי ולי נראה, אותה ימין עצמה תרעץ אויב ס'הייסט מיט די זעלבע הענט, די זעלבע הענט וואס גיבט גוטס פאר די אידן האט אויך צובראכן דעם פיינט, מה שאי אפשר לאדם וואס פאר א מענטש איז דאס נישט מעגליך צו טון לעשות שתי מלאכות ביד אחת. סאו האט רשי אראפגעברענגט דעם דרש אז בעצם איז ימינך רעדט מען דא פון צוויי עקסטערע הענט ס'איז אדער די לינקע הענט איז געווארן טרענספארמד אין צו א רעכטע הענט אדער האט די אייבישטער האט געמאכט מיט דעם זעלבן רעכטע הענט סיי די פורעניות און סיי די גוטס פאר אידן אבער פשוטו של מקרא ימינך הנאדרת בכח דער רעכטע הענט וואס איז באשיינט מיט כח מה מלאכתה וואס טוט דאס אויף זי מיינט פירט די פסוק אויס ימינך השם תרעץ אויב. איי האסט דאך דא א דאפעלט לשון קענסט דאך פשוט זאגן אויב איז דאס פשט קענסט דאך זאגן ימינך השם נאדרי בכח און תרעץ אויב וואס פעלט אויס נאכמאל ימינך השם נאר וכמה מקראות דוגמתו איז דא אסאך מאל די תורה ריפיט שטייט די ערשטע שטייט אין תהלים כי הנה אויביך השם און די פסוק נו וואס איז מיט זיי וואס איז מיט די פיינט פונעם אייבערשטן פירט די פסוק אויס כי הנה אויביך יאבדו אז דיינע פיינט טוסטו פארלענדן און ודומיהם אזוי ווי ס'שטייט

חומשים איז דא דא די גירסא פון די איבעריגע פסוקים סאו מ'עט עס אויסלאזן מ'עט גיין ווייטער נאדרי, סאו איז רשי פשוט ברענגט נאך עקזעמפלס פון פלעצער ווי ס'שטייט אז ס'הייבט זיך אן א אנפאנג און די אנפאנג פירט נישט אויס נו וואס איז מיט זיי, און די תורה ריפיט נאכמאל ווייסט וואס איז מיט זיי אז דאס און דאס און דאס די זעלבע זאך ימינך השם די רעכטע האנט פונעם אייבערשטן וואס איז נאדרי בכח וואס איז באשיינט מיט כח. וואס טוט זיך מיט דעם? און וואס איז מיט די רעכטע? וואס טוט די מה מלאכתה? אז ימינך השם תרעץ אויב, זייער שיין. סאו נאדרי, סאו נאדרי איז די יודעלע צום סוף איבעריג כמו רבתי עם שרתי במדינות, אזוי ווי שטייט אין איכה אז די שטאט ירושלים איז געווען אנגעפילט מיט אסאך מענטשן און ס'האט געהאט א ממשלה אויף אסאך אנדערע מדינות, סאו וואלט ווען געדארפט דארטן שטיין רבת עם און שרת במדינות. וואס איז די יודעלע צום סוף? זעה איך אז די פסוק לייגט צו א עקסטערע יודעלע און ס'טשעינדזשט נישט די מינינג אז דו זאלסט מאכן אז אז די פועל איז אויף מיר. אדער די זעלבע זאך וויאזוי יעקב אבינו זאגט פאר לבן דארטן גנובתי יום, וואס בעצם איז די ווארט גניבת יום, וואס איז די יודעלע? נאר ס'איז א יוד יתירה און ס'שטערט מיך נישט. די זעלבע זאך איז דא אויך די נאדרי איז אויך דא א יוד יתירה ס'איז נאר די די די בעצם ווארט איז נאדר בכח. תרעץ אויב, סאו וואס הייסט תרעץ אויב, עס קוקט אויס ווי בלשון הווה, דו פארשטייסט אז דא א מעשה וואס די אייבערשטער האט צושלאגן האט צובראכן דיינע פיינט אין די פּעסט, אזוי ווי וואס איז געשען ביי קריעת ים סוף, וואס זאגסטו מיר אז בהווה תרעץ אויב טוט צעברעכן דיינע פיינט, זאגט תמיד היא רועצת ומשברת האויב, נישט נאר יעצט ביי קריעת ים סוף, נאר שטענדיג טוט די אייבערשטער צעברעכן די פיינט, און ודומה לו עס שטייט נאך א פסוק וירעצו וירעצו וירוצצו את בני ישראל, אזוי ווי די די פלישתים מיט די בני עמון וואס האבן צעדריקט און צעשלאגן די אידישע קינדער, זעה איך אויך אז. א זאך וואס איז געשען שטענדיג זאגסטו בלשון א א זאגסטו בלשון עתיד, סאו ס'איז נישט אז ס'איז א איינמאליגע ערשיינונג אז די אייבערשטער צוברעכט די פיינט, ניין די אייבערשטער טוט עס שטענדיג, זאגט די פסוק ווייטער וברוב גאונך תהרס קמיך, סאו מיט דיין גרויסקייט, פריער האט מען דאך געשמועסט כי גאה גאה האט די אייבערשטער זיך געגרויסט אויף אלע גרויסע, וברוב גאונך מיט די גרויסקייט וואס דו האסט דיך געגרויסט תהרס קמיך האסטו צעווארפן, די וואס האבן זיך אויפגעשטעלט קעגן די אידישע קינדער, און תשלח חרונך, און דאס איז אויך געווען אלץ מידה כנגד מידה, וואס זיי האבן געהייסן בויען די אידן בילדינגס, האט די אייבערשטער זיי צעווארפן, סתם א טענדזשענט וואס די רבינו בחיי לייגט צו, אבער וברוב גאונך מיט א גרויסע גרויסקייט האסטו צעבראכן, האסטו צעווארפן, די וואס האבן זיך אויפגעשטעלט קעגן די אידן, און תשלח חרונך, דו האסט געשיקט דיין צארן, יאכלמו כקש, און דער צארן איז געגאנגען און האט זיי אויפגעגעסן אזוי ווי פייער פארלענדט שטרוי, וואס ווערט וואס ס'בלייבט נישט איבער פון די שטרוי קיין שריד ופליט, אזוי אויך איז נישט איבערגעבליבן פון די מצריים גארנישט. און דאס איז אויך א חילוק צווישן א מלך בשר ודם און דעם הייליגן באשעפער, א מלך בשר ודם וואס שיקט זיין צארן, זיין צארן האט נישט קיין כח, זיין צארן קאזט אים ער זאל טון אנדערע זאכן, ער דארף יעצט גיין מלחמה האלטן, דער אייבערשטער איז גענוג אז ער שיקט זיין כח, ס'איז גענוג אז ער שיקט זיין צארן, תשלח חרונך נאר מיטן שיקן דיין צארן, דאס אליין מאכט אז יאכלמו כקש, זיי ווערן אויפגעגעסן און ס'בלייבט נישט פון זיי גארנישט, וברוב גאונך זאגט דער הייליגער רשי. סאו בעצם האמיר אונז דא דריי לשונות פון צוברעכן, קודם איז געווען ימינך ה' די רעכטע הענט פונעם אייבערשטן תרעץ אויב טוט צוברעכן דעם פיינט, און נאכדעם אין דעם פסוק האמיר אונז נאך צוויי לשונות, איינס אז מיט דיין גרויסקייט טוסטו זיי צעווארפן, און מיט דיין צארן טוסטו זיי אויפעסן, סאו זאגט רשי אז ס'איז אזא בילד אפ, סאו אם היד פונעם פאריגן פסוק אז ס'שטייט ימינך ה' תרעץ אויב אם היד בלבד רועצת האויב, אויב די אייבערשטער'ס הענט עוורעדזש רעגולער. טוט צוברעכן דעם פיינט, דאס כל שכן כל שכן כשהיא מרימה מיט ברוב גאונך ווען דו הייבסט אויף דיין רעכטע הענט איז אוודאי און אוודאי אז דו האסט זיי יהרוס קמיו טון זיי ווערן צעווארפן, און זי יעצט כל שכן וכל שכן ווען ברוב גאונו לבד אויביו נהרסים אויב נאר מיטן אויפהייבן דיין רעכטע הענט ווערן זיי צעווארפן איז קל וחומר איז בן בנו של קל וחומר אז כששילח בם חרון אף יאכלמו, דאס הייסט עס איז א בילד אפ, קודם ימינך השם, דיין רעגולער רעכטע הענט טוט צוברעכן דעם פיינט, יעצט אז דו הייבסט אויף דיין רעכטע הענט טוט עס זיי צעווארפן אויכעט, יעצט כל שכן וכל שכן אז דו. אז דו הייבסט אויף דיין הענט מיט רוגז, דעמאלס זענען זיי שוין אינגאנצן פארלענדעט, יאכלמו כקש. זאגט דער הייליגער רש"י תהרוס, תהרוס איז אויך א לשון הווה, אז שטענדיג טוסטו זיי צעווארפן, תמיד אתה הורס קמיך הקמים נגדך, אייביג טוסטו צעווארפן די פיינט וואס שטעלן זיך אויף קעגן דיר. און ווער שטעלט זיך אויף קעגן, ווער זענען פאררעכנט אויפשטענדלער קעגן הקדוש ברוך הוא? אלו הקמים על ישראל, די וואס שטעלן זיך אויף קעגן די אידישע קינדער. וכן הוא אומר עס שטייט אין פסוק, כי הנה אויביך יהמיון. אז דיינע שונאים טוען שרייען, און מאי יהמיון, וואס איז די געשריי פון דיינע שונאים, ווי די פסוק דארט אין תהלים א, אז על עמך יערימו סוד, אז זיי טוען זיך שושקענען וויאזוי מען קען ארויפברענגען צרות פאר אידישע קינדער, סאו זע איך פון דעם אז אז דוד המלך רופט אן די וואס שושקענען זיך וויאזוי צו ברענגען צרות פאר אידן, אויביך דיינע פיינט, ועל זה קורא אותם אויביו של מקום, וועגן דעם טאקע ווייל זיי שושקענען זיך צו טון צרות פאר אידן, רופט מען זיי אן פיינט פונעם אייבערשטער, זאגט זיך תהרוס קמיך די וואס שטעלן זיך אויף קעגן דיר, ווער שטעלט זיך אויף קעגן, ווער איז פאררעכנט ווי איינער וואס איז א אויפשטענדלער קעגן דעם אייבערשטן, א שונא הקדוש ברוך הוא, דער וואס ברענגט צרות פאר אידישע קינדער, זאגן די אידן ווייטער, וברוח אפיך, און מיט די ווינט וואס קומט ארויס פון דיינע נאז לעכער, נערמו מים האסטו אויפגעפיילט די וואסער, אדער ארויף געסטעקט די וואסער איינס אויפן צווייטן, און נצבו עס איז געבליבן שטיין, נישט נאר עס איז געווארן אויפגעפיילט און עס איז דערנאך גלייך אראפגעפאלן, ניין, נצבו עס איז געבליבן שטיין כמו נד, אזוי ווי א טויער, נוזלים די רינעדיגע וואסערן, און קפאו תהומות בלב ים, און די תהומות בלב ים, דאס הייסט אין די סענטער פון די וואסער אין די שטארקע חלק פון די וואסער די תהומות, זענען געווארן פארגליווערט, און די אור החיים הקדוש זאגט אז תהומות בלשון רבים ווייל ס'איז געווען דא צוועלף גזרים מ'האט דאך צושניטן די די וואסער אויף צוועלף, ס'איז געווען צוועלף לעינס פאר אלע שבטים זאלן אריבער גיין, סאו פאר דעם רוף איך עס אן תהומות בלשון רבים, אז יעדע פלאץ אונטער ווי די אידן זענען געגאנגען ווייל די אור החיים לשיטתו איז דאך אז די אייבערשטער האט געמאכט אז קודם זאל זיין קפאו תהומות, קודם זאל זיין פלעט סי לעוועל, זאל די וואסער ווערן קאנטיניו די ערד, און הערשט שפעטער די איבעריגע וואסער וואס קומען זיך צוזאם פון איינע פון די זייטן, דאס האט זיך אויפגעהויבן אזוי ווי א מויער, א מויער, סאו סאו בעצם קפאו תהומות בלב ים אז די פלאר, די סורפעס איז געווארן אינגאנצן פארגליווערט, און ס'איז ניטאמאל געווען מאראסטיג אזוי ווי די עמטי חלק פון א וואסער פון א לעיק. זאגט די הייליגע רש"י וברוח אפיך, היוצא משני נחיריים של אף, די וברוח אפיך מיינט, אפיך שטייט נישט אפך בלשון יחיד, פון איין נאז לאך, ניין ברוח אפיך מיינט אז די לופט וואס קומט ארויס פון דיינע צוויי נאז לעכער, דיבר הקדוש ברוך הוא, דיבר הכתוב כביכול בשכינה דוגמת מלך בשר ודם, כדי להשמיע אוזן הבריות כפי ההווה, סאו בעצם איז איז נישט שייך צו זאגן נאז לעכער פארן הייליגן באשעפער, נאר די פסוק פירט זיך צו רעדן כדוגמת בשר ודם, אז זאלסט קענען פארשטיין שיוכלו להבין דבר זאלסט קענען פארשטיין זאלסט קענען וויזשולייזן וואס דארטן איז געווען. אז כשהאדם כועס, און וואס איז די משל אז כשאדם כועס יוצא רוח מנחיריו, ווען א מענטש רעגט זיך אויף גייט דאך ארויס לופט פון זיינע נאז לעכער, וכן עלה עשן באפו, אזוי אויך שטייט אין נאך א פסוק, ומרוח אפו יכלו אז די אייבערשטער טוט פארלענדן מיט זיין, דורך דעם וואס ער בלאזט ארויס הייסע לופט פון זיינע נאז לעכער, וזהו שאמר למען שמי אאריך אפי, זעלבע זאך אויף פארקערט, אז דאס איז די ווען די אייבישטער איז בכעס גיבט ער ארויס הייסע לופט פון זיינע נאז לעכער, די זעלבע זאך אויף די פארקערטע די אפאסיט איידיע ווען ער איז יא רואיג ווען ער איז מאריך אף איז ער מאריך אף איז אויך א משל לבשר ודם אז כשזעפו נח ווען ער ווערט רואיג איז נשימתו ארוכה האט ער א לאנגע אטעם וכשהוא כועס נשימתו קצרה ווען ער איז אין כעס האט ער אזא קורצע אטעם די זעלבע זאך איז דאס איז די משל און די נמשל איז אז די הייליגע באשעפער אויך ווען ער איז מאריך אף אז ער האט אזוי ווי א א נשימתו ארוכה האט א לאנגע א לאנגע אטעם איז יעצט רש"י גייט מסביר זיין א פסוק שטייט אין פסוק ותהלתי אחטם לך איז רש"י מסביר דעם פסוק אז ולמען תהלתי, וועגן מיין לויב, אז ווייל מיינע קינדער בעיסיקלי טוען תשובה, איז אשים חטם באפי, לייג איך א נאז-באנד אויף מיין נאז, לסתום נחירי מפני, כדי צוצושטאפן אירע לעכער, מפני האף והרוח שלא יצא, ס'זאל נישט ארויסקומען פון דעם קיין הייסע לופט, איך זאל נישט ברענגען קיין פורעניות, ס'זאל זיין א ענין פון מאריך אף זיין, סאו איז רש"י מסביר דעם פסוק ווייטער אז לך, אחטם לך, ס'הייסט לך בשבילך, וועגן דיר, און אחטם וואס טייטש, כמו נאקה בחטם, אזוי ווי די גמרא איז דן דארט אין מסכת שבת צו א סוס מעג ארויסגיין מיט איר נאז באנד אז מ'זאל איר קענען אנהאלטן מיט דעם בענדל, און כך נראה בעיני צו מסביר זיין אזוי דעם פסוק איז ותהלתי אחטם לך אז איך וועל מיך איינהאלטן מיין צארן דורך דעם וואס איך וועל לייגן א נאז באנד, זאגט יעצט רש"י אז וכל חרון אף שבמקרא אני אומר כן, די זעלבע זאך זאג איך איבעראל וואס ס'שטייט חרון אף אדער מאריך אף אין די מקרא זאג איך אויף דעם קאנסעפט אז ס'איז א נמשל למלך בשר ודם, איז יעצט גייט רש"י מסביר זיין וואס איז חרון מיינט די הייסע לופט. חרה אף כמו ועצמי חרה מני חורב אז איוב זאגט אז מיין גאנצע זעהל איז פלאקערדיג פייער פון די פיבער וואס איך האב, סאו לשון שריפה ומוקד, שהנחירים מתחממים ונחרים בעת הקצף, ווען א מענטש איז אין כעס קומט ארויס אזעלכע הייסע לופט פון זיינע נאז לעכער, וחרון איז מגזירת חרה, חרה מיינט פלאקער אזוי ווי ס'שטייט דארט אין חורב ועצמי חרה אין איוב, און חרון איז די איז פון די גזירת חרה, די זעלבע זאך ווי רצון איז מגזירת רצה ער האט געוואלט, ס'איז זיין רצון. איז פון די שורש ווארט רצה, די זעלבע זאך איז חרון איז פון די שורש ווארט חרה, סאו האב איך דא א רעזעמבלענס פון איוב אז ועצמי חרה מיינט פלאקעדיג הייס, סאו שטימט זייער גוט מיט דעם וואס רש"י האט אראפגעלייגט ביז יעצט, אז ס'נמשל לבשר ודם וואס ווען ער איז אין כעס קומט ארויס הייסע לופט פון זיינע נאז לעכער, וכן חמה לשון חמימות, די זעלבע זאך די ווארט חמה איז דאך אויך א לשון חמימות, על כן הוא אומר, וחמתו בערה בו, וועגן דעם שטייט. דארטן אין מגילת אסתר אז וחמתו זיין צארן בערה בו האט געפלאקערט אין אים, ובנוח החמה איז די זעלבע זאך אויף די פארקערטע אפעסיט איידיע, אז בנוח החמה ווען א מענטש ווערט רואיג איז נתקררה דעתו ווערט נוצט מען דעם לשון נתקררה דעתו ווערט אפגעקילט, קיצור זעה איך שטימט זייער גוט אז חרון אף מיינט די פלאקערדיגע הייסע רויעך וואס קומט ארויס פון די אייבישטער'ס נאז און דאס איז א נמשל למלך בשר ודם, די זעלבע זאך. מאריך אף אז די אייבישטער איז מאריך אף און דעמאלטס איז נתקררה דעתו אז ווען מ'איז אויפגערעגט קומט ארויס הייסע לופט און ווען מ'איז רואיג קומט ארויס קילערע לופט סאו נערמו מים זאגט די הייליגע רש י אונקלוס תרגם לשון ערמימיות אונז האט מען געטייטשט דעם פסוק נערמו מים איז די וואסער אויפגעסטעקט געווארן אויפגעפיילט געווארן איז די תרגום טייטשט לשון ערמימיות אז מיט חכמה האט די וואסער געמאכט אז די מצריים זאלן מיינען אז דא איז געהעריג יבשה זאלן וועלן אריינגיין כדי מ'זאל זיי קענען ברענגען זייער ענדגילטיגע מפלה אבער זאגט אבער רשי, לשון צחות המקרא ס'איז בעסער צו טייטשן אז כמו ערימת חיטים אזוי ווי א הויפן פון ווייץ, און ונצבו כמו נייד יוכיח ווייל די פסוק פירט אויס ונצבו ס'איז געבליבן שטיין אזוי ווי א מויער, מיינט מוז דאך מיינען אז נערמו מים אז ס'איז געווארן אויפגעפיילט, ווייל ווייל ס'איז געווארן אויפגעפיילט האט עס געקענט בלייבן ווי א מויער, אבער אויב גיי איך מיט די תרגום אז ס'מיינט א לשון פון.

וואס די תרגום זאגט כשור וואס דאס טייטשט כחומה. סאו יעצט רש י וויל זיך יעצט אויפדרינגען אז נייד איז א לשון טאקע פון א מויער, איך האב דאך יעצט געברענגט די טייטש לפי תרגום, און רש י וויל זיך אויפדרינגען אז נייד איז טאקע א לשון פון א מויער און נישט נויד אזוי ווי א קריגל, נ' א' ד' גייט רש י אריינגיין אין א גאנצע אריכות, לאמיר זעהן, לשון ציבור וכינוס, קודם טייטשט ער אז נייד איז א לשון ציבור וכינוס א הויפן. כמו נייד קציר ביום נחלה, א הויפן פון שלעכטע קראפ ווי ס'שטייט דארט אין ישעיה פיין, סאו כונ אדער ווי ס'שטייט אין תהלים כונס כנייד די אייבערשטער טוט צאמנעמען אלע וואסערן אזוי ווי א הויפן. סאו זאגט יעצט רשי זאלסט דיך נישט טועה זיין אז די ווארט דארטן אין תהלים איז כונס כנויד אז די אייבערשטער האט צאמגענומען אזוי ווי א קריגל, לא כתוב כונס כנויד ווייל ס'שטייט נישט נויד מיט א אלף אלא כנייד ס'שטייט אזוי ווי ס'שטייט דא ביי אונז אין פסוק אז ס'מיינט נייד. יעצט גייט ער ברענגען דריי ראיות פארוואס מען קען נישט זאגן אז דארט אין תהלים מיינט עס אז מען האט צוזאמגענומען אזוי ווי א קריגל, די ערשטע סיבה, ואילו היה כנייד, כמו כנויד, אויב וואלט דארט אין תהלים וואלסטו אריינגעלערנט אז נייד איז אזוי ווי נויד אזוי ווי א קריגל, און וכונס לשון הכנסה, היה לו לכתוב וואלסטו געדארפט טייטשן מכניס כבנויד מי הים, ווייל ס'איז נישט שייך צו זאגן אז די אייבערשטער נעמט צוזאם די וואסער אזוי ווי א קריגל, ער וואלט געדארפט זאגן אז די אייבערשטער נעמט צוזאם די וואסער אין א קריגל. האסט דא איין סיבה פארוואס אלא כ אלא כונס לשון אוסף וצובר הוא, נאר דאס וואס שטייט דארטן כונס אז די אייבערשטער נעמט צאם און ער מאכט עס ער פיילט עס אזוי ווי אויף, און נייד מיינט אזוי ווי אונז האבן מיר דא געטייטשט אזוי ווי א מויער, וכן קמו נייד אחד אזוי ווי ביי די ירדן ווען יהושע זאגט אז ס'איז געשטאנען די פסוק פארציילט וויאזוי די נס די ניסים פון קריעת הירדן איז געווען, שטייט דארט אין פסוק קמו נייד אחד, ס'האט זיך אויפגעשטעלט איין נייד איין מויער. איין טויער, און ויעמדו נייד אחד שטייט ווייטער דארט אין פסוק, און נאך א סיבה, סאו אלא מאי האב איך דא דעם ערשטן תירוץ אז פון תהלים דארטן קענסט זיך נישט אויפדרינגען אז ס'מיינט נויד, ווייל אויב וואלט עס געמיינט נויד וואלט עס געדארפט שטיין כבנויד, אזוי אזוי ווי א קריגל, נישט כנייד אזוי ווי א קריגל, ס'האט זיך אויפגעזאמלט אזוי ווי א קריגל, א קריגל איז נישט אויפגעזאמלט. נאך א ראיה האב איך אז נייד דא אין פסוק מיינט נישט נויד א קריגל, ווייל ואין לשון קימה ועמידה בנודות, ס'איז נישט שייך צו זאגן אז עס האט זיך אויפגעשטעלט אזוי ווי א נויד, אלא כחומות וציבורים, דאס קענסט נאר זאגן אז עס איז געבליבן שטיין אזוי ווי אזוי ווי א חומה, אזוי ווי א מויער. ולא מצינו נאך א דריטע סיבה, און דאס איז די ענדגילטיגע פאנטש וואס רשי געבט, אז אהיימצודרייוון דעם פוינט אז ס'קען נישט מיינען קיין קריגל נאר ס'מוז מיינען א מויער, ווייל ולא מצינו נאד נקוד אלא במלאפום דאס איז אונזער חולם, נאד, אזוי ווי מיט א מיט א חולם אן טאפ פון די ווארט, כמו, שימה דמעתי בנאדך לייג אריין מיינע טרערן אין דיין קריגל, אדער את נאד החלב, די קריגל מילך, אבער איבעראל וואו ס'שטייט נד איז דאך עס נישט מיט א חולם, דעמאלטס מיינט עס יא א מויער, סאו האסטו דא דריי סיבות פארוואס עס קען נישט מיינען א קריגל נאר ס'מוז מיינען נד אזוי ווי א מויער. זאגט די הייליגע רשי קפאו כמו וכגבינה תקפיאני, אז דו טוסט מיך פארגליווערן אזוי ווי טשיז, אזוי ווי איוב זאגט שהוקשו ונעשו כאבנים, די וואסער איז געווארן הארט ווי א שטיין, עס איז געווארן פארגליווערט ווי א שטיין, והמים זורקים את המצרים, את המצרים על האבן, און די וואסער האט געטון ווארפן די מצרים אויף די פארגליווערטע וואסער, וואס דאס איז געווען יעצט ווי א שטיין, און בכח, ונלחמים בם בכל מיני קושי, עס האט מלחמה געהאלטן מיט די מצרים מיט אלע מיני שווערע זאכן, בלב ים, וואס מיינט בלב ים, מיינט בחוזק הים, אין די סענטער פון די וואסער, וואו די וואסער איז שטארק. ודרך המקראות לדבר כן צו נוצן די ווארט לב צו אילוסטרעיטן די מיטן אדער די שטארקע חלק אדער די עיקר, אזוי ווי ס'שטייט אין דברים שטייט עד לב השמים אז די בארג האט געברענט מיט א פייער עד לב השמים, וואס מיינט עד לב השמים? די הימל האט האט דען א הארץ? ניין, ביז די עיקר פונעם הימל, ביז די מיטן פון די הימל, אדער בלב האלה אז אבשלום'ס האר האבן זיך אריינגעהאנקערט דארטן אין די אין די דארן בוים. עס מיינט נישט אין די הארץ פון דעם בוים, נאר עס מיינט אין די סענטער פון די בוים, אין די עיקר, לשון עיקרו ותוקפו של דבר. זאגן די אידן ווייטער, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, דער אויב, דער פרעה דער פיינט, האט ווען ער געטרייט צו מפתה זיין זיינע בני עמו, אז זיי זאלן מיטקומען מיט אים צו נאכלויפן די אידן, האט ער געזאגט אזוי, ארדוף, לאמיר נאכלויפן די אידן, אשיג, לאמיר זיי דערגרייכן, אחלק שלל, איך וועל מיך צוטיילן מיט ענק איקוועל מיט די רויב, נישט אז איך וועל נעמען א גרעסערע חלק ווייל איך בין דער מלך, ניין, איך וועל זיך צעטיילן איקוועלי מיט ענק, תמלאמו נפשי, איך וועל אנפילן מיין תאווה דורך דעם וואס איך וועל זיי הרג'נען, אריק חרבי, איך וועל ארויסשלעפן מיין שווערד פון איר האלטער, און דורך דעם וואס איך הרג'ע זיי און איך טו זיי רויבן איז תורישמו ידי וועט מיין האנט זיי פארארעם מאכן. סאו וויאזוי די מדרש פארציילט אז ס'געווען דריי קעטעגאריס מצריים, איין קעטעגארי האט געזאגט אז אונז זאל מיר נאר נעמען זייער געלט אונז האמיר נישט קיין פראבלעם אז זיי בלייבן לעבן, אויף דעם שטייט אחלק שלל. האט זיי פרעה געזאגט אחלק שלל אונז וועלן זיך צעטיילן מיט די רויב. אויף די צווייטע קעטעגארי מענטשן וואס האבן געזאגט אז איך וויל נאר הרג'נען די אידן ס'גייט מיך נישט אן צו איך באקום יא זייער געלט צו נישט, אויף דעם שטייט תמלאמו נפשי איך וועל אנפילן מיין תאווה זיי צו הרג'נען. און אויף די דריטע קעטעגארי וואס האט געוואלט סיי הרג'נען און סיי רויבן, אויף דעם שטייט שוין אריק חרבי תורישמו ידי איך וועל זיי הרג'נען און זיי רויבן און זיי פארארעם מאכן. ער זאגט די הייליגע רשי אמר אויב. אויב דער פרעה דער פיינט האט געזאגט לעמו כשפיתם בדברים און ער האט זיי פרובירט צו מפתה זיין זאלן מיטגיין מיט אים אז ארדוף לאמיר נאכלויפן די אידן ואשיגם לאמיר זיי דערגרייכן ואחלק שלל אונז וועלן זיך צעטיילן מיט די רויב עם שרי ועבדי דאס האט ער געזאגט פאר די מענטשן וואס האבן אוועקגעבארגט אלע זייערע כלים פאר די אידן פאר די אידן זענען ארויס פון מצרים זיי האבן זיך זיי זענען דאך געבליבן בעירום ובחוסר כל ממילא פאר זיי האט ער געהאט דעם אינסענטיוו אז אונז וועלן זיך צעטיילן מיט די רויב. און דו וועסט צוריק באקומען דאס וואס מען האט דיך צוגענומען. אבער דער מדרש זאגט אז ס'איז געווען נאך די אנדערע קעטעגארי מענטשן וואס זיי האבן נישט פארבארגט אלעס, זיי האבן נאך געהאט אסאך וועלט, זיי האבן נישט געהאט קיין עכטע אינסענטיוו מיט דעם אז זיי גייען אז זיי גייען ארויס הרג'נען די אידן. אויף דעם האט פרעה זיי געזאגט, איך וועל ענק עפענען א כלי תשובה, איך וועל ענק עפענען מיין אייגענע אוצר אזוי ווי אזוי ווי אהרן האט אריינגעשיקט דעם מדרש, איך וועל עפענען מיין אוצר וואס ער האט צוגענומען פון יוסף הצדיק און ער האט זיך צוטיילט דארטן, און פאר דעם זענען די מצריים ארויסגעקומען מיט א ריזיגע פארמעגן וואס די אידן האבן עווענטשעלי געקענט האבן, תמלאמו, מיינט תתמלא אז ס'איז א מיקשער פון צוויי ווערטער, תמלאמו, תתמלא מהם, איך וועל מיך אנפילן דורך דעם וואס איך וועל זיי הרג'נען, וואס וועל איך אנפילן? נפשי, רוחי, רצוני, איך וועל אנפילן מיין תאווה, מיין ווילן, דורך דעם וואס איך וועל זיי הרג'נען. זאגט יעצט רש"י ואל תתמה על ה על תיבה המדברת בשתיים, האט זיך דא תמלאמו, איז האבן מיר אריין געלערנט אז ס'מיינט תתמלא מהם, איך וועל מיך אנפילן דורך זיי, אז תמלאמו מיינט תמלא מהם, איך וועל מיך אנפילן מיין תאווה דורכ'ן זיי הרג'נען, ווייל יש הרבה בלשון הזה איז דא אסאך עקזעמפלס אין פסוק, ווי ס'איז דא איין ווארט וואס ס'מיינט צוויי ווערטער אזוי ווי ס'שטייט אין שופטים כי ארץ הנגב נתתני מיינט נתתני מיינט נתת לי האסט מיר געגעבן לא יכלו דברו לשלום אז די ברודערס האבן נישט געקענט רעדן מיט יוסף מיינט נישט דברו נאר דבר עמו ס'איז צוויי ווערטער די זעלבע זאך בני יצאוני כמו יצאו ממני איז און אויך שטייט אין פסוק מספר צעדי אגידנו מיינט אגיד לו אף כאן די זעלבע זאך דא אין פסוק שטייט תמלאמו מיינט תתמלא נפשי מהם אז אז ס'איז א מיקשער פון צוויי ווערטער און איך האב פרעסעדענט פון נאך פסוקים אז ס'קען זיין איין ווארט וואס זאל מיינען צוויי ווערטער. זאגט די הייליגע רש"י אריק חרבי, סאו די רש"י וויל דא אויפטוהן אז זאלסט נישט מיינען אז אריק מיינט זיך אנצווואפענען חרבי מיט מיין שווערד, נאר אריק מיינט איך וועל ארויסשלעפן מיין שווערד. און רש"י גייט דא אריינגיין א גאנצע אריכות וויאזוי מ'קומט צו אז ס'קען נישט מיינען זיך אנוואפענען, לאמיר זעהן וויאזוי, אריק חרבי, אשלוף איך וועל ארויסשלעפן מיין שווערד, איי אויב איז עס ארויסשלעפן, פארוואס נוצט ער די ווארט אריק? אריק מיינט דאך ליידיג מאכן אויב עפעס, נאר די סיבה איז ועל שם שהוא מריק את התער ווייל דו מאכסט ליידיג דעם האלטער בשליפתו דורך דעם וואס דו שלעפסט ארויס דעם שווערד פון איר, און ונשאר ריק עס בלייבט ליידיג איז נופל בו לשון הרקה קענסטו נוצן דעם אריק אויפן פעולה פון ארויסשלעפן די שווערד, כאטשיג די ארויסשלעפן פון די שווערד איז נישט דאס ליידיג געמאכט די שווערד. ניין, דו האסט ארויסגעשלעפט די שווערד, אבער ווייל ס'איז דא א פועל יוצא פון דעם אז די האלטער איז אטאמאטיש געווארן יעצט ליידיג, קענסטו נוצן אריק צו מסביר זיין אז דו האסט עס ארויסגעשלעפט. ער ברענגט זיך רש"י ראיות ווי די ווארט אריק מיינט שלעפן מיינט ליידיג מאכן, כמו מריקים שקיהם מ'האט ליידיג געמאכט זייערע זייערע כלים, וכליו יריקו מ'האט דארט אין ירמי' מיינט אז מ'האט ארויסגענומען די וויין פון די כלים. איז ואל תאמר זאלסט מיר אבער נישט זאגן אז אין לשון ריקות נופל על היוצא, אל תאמר זאלסט מיך נישט אפפרעגן דעם זאך וואס איך האב דיך יעצט געזאגט וואס דאס איז די עיקר יסוד וויאזוי כ'גיי צוקומען שפעטער אז אריק קען נישט מיינען אז מ'האט זיך אנגעוואפנט נאר אריק מיינט ארויסשלעפן, איז ואל תאמר זאלסט מיך נישט אראפווארפן מיין בעיסעס דורך דעם וואס דו וועסט מיר זאגן אז אין לשון ריקות נופל על היוצא, קענסט נישט זאגן די ווארט ליידיג מאכן אויף די זאך וואס ס'קומט ארויס פון די זאך אלא על התיק ועל השק ועל הכלי נאר אויף די זאך פון וואס מ'האט עס ארויסגענומען, למשל אין די קעיס. די האלטער פון די שווערד, אדער אין די קעיס פון ירמיה, די האלטער פון די וויין, די באטל פון די וויין, ווייל עס זאגט ווייל געזשע יוז מעני, אבל לא על החרב ועל נישט אויף די עצם זאך וואס דו האסט ארויסגענומען, און ולדחוק ולפרש, און וואנס דו האסט מיך שוין צובראכן מיין בעיסעס אז ס'מיינט ארויסגעשלעפט, עס מיינט נישט אז ס'קען נישט מיינען ארויסגעשלעפט ווייל די ווארט ליידיג מאכן קען נישט ארויפפאלן אויף די זאך וואס שלעפט ארויס, און ולדחוק ולפרש, און עס מיר וועלן אריינפושן בדוחק און זאגן אז דאס וואס שטייט דא אין פסוק אריק חרבי מיינט וירק את חניכיו אז ער האט זיך אנגעוואפנט מיט א שווערד, אזדיין בחרבי. קען אבער נישט זיין, ווייל מצינו הלשון מוסב אף על היוצא, האב איך דיר צוריק אויפווייזן אז ס'איז יא דא א מציאות אז די ווארט ליידיג מאכן זאל ארויפגיין אויף די זאך וואס קומט ארויס, ווי האב איך? כ'האב א ראיה פון שיר השירים שטייט דארטן שמן תורק, און ולא הורק מכלי, און ס'שטייט אויך אין ירמיה ולא הורק מכלי אל כלי, מ'האט נישט איבערגעגאסן די וויין פון איין כלי צום צווייטן כלי, איז רשי מסביר לא הורק הכלי, אין כתיב כאן מ'האט נישט נישט ס'שטייט נישט דא אין פסוק אז מ'האט נישט ליידיג מ'האט נישט איבערגעגאסן די כלי וואס הייסט מ'האט נישט ליידיג געמאכט די כלי אלא לא הורק היין מכלי אל כלי מ'האט נישט ליידיג געמאכט די וויין פון איין כלי אין צווייטן זעה איך אז די ווארט הורק גייט ארויף אויפן יין ווען ס'גייט ווען ארויף אויפן כלי וואלט ווען געשטאנען לא הורק הכלי יעצט אז ס'גייט ארויף אויף די וויין שטייט לא הורק מכלי אל כלי דער וויין איז נישט געליידיגט געווארן פון דעם כלי צו דעם כלי. זעה איך אז די לשון ליידיג מאכן גייט ארויף אויף די זאך וואס איז ארויסגעקומען נישט נאר אויף די באטל וויין, און די זעלבע זאך דא, מיינט קען מען זאגן מען האט ליידיג געמאכט די שווערד אויף די שווערד און נישט אויף די האלטער פון וואו ס'איז ארויסגעקומען. אינעווייניג, מצינו הלשון מוסב על היין, זעה איך דארטן אז ווייל ס'שטייט לא הורק הכלי, שטייט נישט לא הורק הכלי, נאר ס'שטייט לא הורק היין מכלי אל כלי, גייט עס ארויף די ליידיג מאכן אויף די וויין, וכן והריקו חרבותם על יפי חכמתך, דחירם שטייט אויכעט דארטן. אז מען האט ארויס מען האט ליידיג געמאכט די שווערדן, זע איך אז די ליידיג מאכן קען ארויף גיין אויפן שווערד, סאו איך זאג אריק חרבי איך וועל ארויס שלעפן מיין שווערד, פארוואס ארויס שלעפן די שווערד ווייל דאס מאכט אויטאמאטיש ליידיג דעם האלטער, און די ליידיג מאכן קען יא ארויף גיין אויף די שווערד און די פשט איז נישט איך וועל מיך אנוואפענען מיט שווערד ביוטיפול, סאו זאגט די הייליגע רשי ווייטער תורישמו לשון רישות ודלות מיין הענט וועט זיי ארעם מאכן אזוי ווי ס'שטייט מוריש ומעשיר אז די אייבערשטער מאכט ארעם און ער מאכט רייך סאו זאגט דא תורישמו אז איך וועל זיי ארעם מאכן דורך דעם וואס איך וועל זיי צורויבן, הרג'נען און צורויבן. סאו זאגט די פסוק ווייטער, דער רשע האט טאקע געטראכט מיט זיינע מחשבות נאכצולויפן די אידן, אבער אינסטעד, נשפת ברוחך האסטו געטון בלאזן מיט דיין ווינט, און כסמו ים, וואס דאס מיט דיין ווינט האסטו געמאכט אז ס'זאל זיך צושפאלטן די ים, צו מפתה זיין די מצריים אריינצוגיין אינעם ים, און כסמו ים, און שפעטער ווען זיי זענען שוין געווען אינעווייניג האסטו נאכאמאל געבלאזן א ווינט, כסמו ים, און ס'האט זיי צוריק צוגעדעקט, און צללו כעופרת זיי האבן אראפגענידערט. ווי א העווי לעד, ווי העווי בליי, במים אדירים, אין די שטארקע וואסערן, אדער ס'דא מפרשים וואס זאגן במים אדירים, במים אדירים די שטארקע מצרים. און ס'אינטרעסטינג די בעל התוס', דעת זקנים בעלי התוס' לייגט צו דא אז ס'איז געווען אפאזיט פון דרך הטבע, ווייל מיט די הייסע נאז-לעכער וואלט דאך לכאורה געדארפט צולאזן וואסער, ניין, די הייסע נאז-לעכער האט געמאכט אז ס'זאל ווערן קנאי, ס'זאל ווערן הארט פארגליווערט, קפאו תהומות, דורך די הייסע לופט פון די אייבערשטער'ס נאז-לעכער. און יעצט פארקערט, נשפת ברוחך האסט געטון בלאזן מיט א קילערע לופט דורך דיין מויל, און דאס האט עס געמאכט אז ס'זאל אז ס'זאל אויפגעלאזט ווערן, וואס קאלטע לופט מאכט דאך די אפעסיט, אז וואסער זאל פארגליווערט ווערן, סאו עס איז געווען למעלה מדרך הטבע. זאגט די הייליגע רש"י, נשפת, הוא לשון הפחה, אז ס'איז א לשון פון בלאזן, וכן, וגם נשף בהם אז דו האסט געבלאזן אין אויף די רשעים.

זוי זאגט די פסוק ווייטער מי כמוכה באלים השם ווי אזוי זאגן די אידן ווייטער ווער איז נאך אזוי ווי דיר באלים צווישן די שטארקע הקדוש ברוך הוא און מי כמוכה ווער נאך אזוי ווי דיר וואס דו באשיינס נאדר בקודש דו טוסט באשיינען דיין הייליגע כסא הכבוד נורא תהילות ס'איז א פארכט דיך צו לויבן ווייל וויפיל מ'וועט דיך לויבן האבן מיר אונז נאך אלץ האבן מיר אונז אייביג מורא אז אפשר לויבן מיר אונז נישט גענוג און עושה פלא דו טוסט וואונדערליכע זאכן פאר כלל ישראל. סאו פשוט פשט אין פסוק האבן דאס די אידן געזאגט, אבער די שכל טוב זאגט אז ניין דאס האבן די אומות העולם אויכעט געזאגט ווען זיי האבן געזען די גרויסע געהערט די גרויסע ניסים וואס איז געשען, האט יעדער בלב אחד אויסגעשריגן מי כמוכה באלים השם און דאס האבן זיי געזאגט ווער איז נאך אזוי שטארק ווי דיר באלים צווישן די שטארקע מיענינג טו סעי אז זיי האבן כופר געווען אין זייערע עבודה זרות זיי זיי האבן מודה געווען אז די אייבערשטער איז שטערקער ווי זייערע פוסטע עבודה זרות באלים זאגט די הייליגע רש"י בחזקים צווישן די שטארקע כמו ואת אילי הארץ לקח אז ער האט גענומען די שטארקע פון די פון די לאנד מיט זיך אדער אילותי לעזרתי חושה, הייליגער באשעפער מיין שטארקער, טו דיך אונטעריאגן מיך צו ברענגען א ישועה, אזוי זאגט דוד המלך סאו נורא תהילות זאגט רש"י יראוי מלהגיד תהילותיך פן ימעטו, אונז האבן נורא ס'איז א פארכט דיך צו לויבן ווייל פן ימעטו אפשר וועמער אונז ממעט זיין וויפיל ס'קומט זיך דיר עכט כמו שכתוב אזוי ווי דוד המלך זאגט ברוב חכמתו לך דומיה תהילה פאר דיר הייליגער באשעפער די גרעסטע די גרעסטע שבח וואס איך קען דיך געבן איז דזשאסט שווייגן ווייל וויפיל איך וועל זאגן וועט קיינמאל נישט זיין גענוג זאגן די אידן ווייטער נטית ימינך דו האסט געלייגט דיין רעכטע האנט, דו האסט דזשאסט געטון נייגן, לייגן, דיין רעכטע האנט תבלעמו ארץ און דאס האט געמאכט אז די די ערד זאל זיי איינשלינגען, דאס הייסט אז זיי זיי האבן זוכה געווען לקבורה די מצריים אלץ א שכר פון זיי האבן געזאגט השם הצדיק, זאגט די הייליגע רש"י נטית ימינך כשהקדוש ברוך הוא נוטה ידו ווען די אייבערשטער לייגט זיין הענט רשעים כלים ונופלים טוען די רשעים אוועק פאלן און שטארבן לפי שהכל נתון בידו ונופלים בהטייתה וויבאלד די אייבערשטער האלט דאך אונטער די וועלט ממילא אז די אייבערשטער געבט א ריר אוועק זיין הענט טוען אראפפאלן אלע רשעים, וכן הוא אומר שטייט אין פסוק והשם יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזור, איז אויך די זעלבע פשט אז די אייבערשטער דארף נאר לייגן זיין הענט און פושעים יכשלו בו און אלע רשעים פאלן אראפ, און ס'איז א משל לכלי זכוכית הנתונות ביד האדם, ווען איינער האלט א גלאזערנע כלי איז מטה ידו מעט והם נופלים ומשברים, ס'פעלט זיך נישט אויס קיין ספעציעלע פעולה צו צוברעכן א גלאז, דארפסט דזשאסט אוועקנעמען דיין הענט און די גלאז פאלט אראפ און ס'צוברעכט זיך, די זעלבע זאך איז די אייבערשטער, נטית ימינך, דזשאסט מיטן לייגן דיין האנט האסטו פארלענדעט אלע רשעים און תבלעמו ארץ, די ערד האט זיי איינגעשלינגען, זאגט רש"י מכאן פון דא לערן איך ארויס שזכו לקבורה אז די מצרים זענען געקומען לקבורה נאכדעם וואס די וואסער האט זיי אויסגעשפיגן, פארוואס ווייל בשכר שאמרו השם הצדיק ווייל זיי האבן געזאגט השם הצדיק און ואני ועמי הרשעים איז אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה סאו אפילו דער רשע דער מצרי האט באקומען שכר אויף דעם אז ער איז געווארן באערדיגט. סאו, דער תרגום יונתן זאגט אבער אויף די טייטש אביסל אנדערש אריין אין פסוק אז נטית ימינך די האסט געלייגט דיין הענט בשבועה און דורך דעם תבלעמו ארץ, וואס איז פשט? ווייל ס'געווען דעמאלטס א גאנצע מחלוקה צווישן די וואסער און די ערד, די וואסער האט געזאגט דו נעם עס, די ערד האט געזאגט דו נעם, דו נעם די מצרים, און איז די אייבערשטער, האט די ערד געזאגט איך קען נישט נעמען די מצרים ווייל מה דאך ווען איך האב איינגעשלינגען די בלוט פון א יחיד פון הבל ווען ווען קין האט אים געהארגעט, איז געקומען דעמאלטס די קללה אויף די ערד מאת השם אז ארור הארץ, איז כל שכן וכל שכן ווען איך וועל איינשלינגען אזויפיל מצריים, איז אוודאי און אוודאי אז איך וועל ווערן געשאלטן, איז דער אייבערשטער געקומען און נטית ימינך, ער האט געמאכט א שבועה פאר די ערד אז מען וועט דיך נישט האלטן עקאונטעבל אויף דעם וואס דו שלינגסט איין די מצריים, איז גלייך האט דער מ מ געמאכט א שבועה פאר די ערד, איז תבלעמו ארץ האט די ערד איינגעשלינגען די מצריים. זאגט דער פסוק ווייטער נחית בחסדך, דו האסט געפירט מיט דיין גרויסע חסד, כאטשיג אונז זעמיר נישט געווען ווערד פאר דעם, האסטו אונז געפירט, וועם האסטו געפירט, עם זו גאלת, די פאלק וואס דו האסט אויסגעלייזט פון מצרים, און נהלת, דו האסט זיי געפירט בעזך מיט דיין שטארקייט, אל נווה קדשך, צו דיין בית המקדש, וואס בעצם רעדט זיך עס דא בלשון עבר אז ס'איז שוין געשען, די אידן זענען דאך נאכנישט אין ירושלים צו בויען א בית המקדש, נאר ס'איז א עבר וואס רעדט בהווה אז דו טוסט אונז יעצט פירן אין מדבר כדי אונז זאל מיר עווענטשעלי אנקומען צום בית המקדש. זאגט די הייליגע רש"י נהלת לשון מנהל, דו טוסט אונז פירן, ואונקלוס תרגם לשון נושא וסובל, אזוי ווי א מאמע וואס טוט. טראגן און סובל זיין איר קינד, אבער זאגט רש"י ולא דקדק לפרש אחר לשון העברית, אז די תרגום האט נאר געוואלט זאלסט פארשטיין דאס ענין, ער איז אבער נישט געקומען טייטשן די ווארט נהלת, ווייל בעצם איז די ווארט נהלת א לשון מנהל, נישט קיין לשון פון נושא וסובל. זאגט די פסוק ווייטער, שמעו עמים ירגזון. סאו יעצט. ווען אלע פעלקער האבן געזען ווי אלע וואסערן, כל מימות שבעולם האבן זיך געשפאלטן אויף צוועלף גזרים, איז יעדער געווארן מורא'דיג נייגעריג וואס איז דא געשען, האט מען זיך נאכגעפרעגט און מען האט געהערט די נייעס אז די הייליגע באשעפער האט ארויסגעצויגן די אידישע קינדער פון מצרים, און ער האט זיי געמאכט ניסים ביי די ביי די ים סוף, איז שמעו עמים, אלע פעלקער האבן געהערט די ניסים, איז ירגזון האט זיי אנגעכאפט א מורא'דיגע ציטערניש, חיל אחז, א פחד נורא ואיום האט אנגעכאפט פאר אלע וואס פאר אלע לענדער פון אלע פיר עקן פון די וועלט, און עספעשעלי פאר די יושבי פלשת וואס זיי זיצן אויף מערב זייט, און אז נבהלו דעמאלטס איז נבהל ונשתומם געווארן די אלופי אדום די שטארקע, פון אדום וואס זיי וואוינען אויף דרום זייט, און אילי מואב, די שטארקע פון מואב, זיי וואוינען אויף צפון זייט, יאחזמו רעד האט זיי אנגעכאפט א מורא'דיגע פחד, און נמוגו זענען צעגאנגען פון מורא, כל יושבי כנען, וואס זיי וואוינען אויף מזרח זייט, סאו האסטו דא לענדער פון אלע פיר עקן פון די וועלט וואס האט זיי אנגעכאפט א פחד, אבער לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס עפעס האסטו, אז דו ווילסט זאגן אז די מענטשן פון מערב זייט האבן אנגעכאפט א פחד וואס נוצטו דווקא פלשת, די זעלבע זאך אויב דו ווילסט זאגן מזרח זייט, פארוואס עפעס דווקא כנען, ס'איז דאך דא נאך לענדער וואס וואוינען אויף מזרח זייט, וועט רש"י ענטפערן די אלע קשיות. זאגט די הייליגע רש"י ירגזון, ירגזון מיינט מתרגזין, אז זיי זענען אויפגעציטערט געווארן, יושבי פלשת, סאו לכאורה אז אז דו ווילסט זאגן אז די מענטשן פון די מזרח פון וואס וואוינען אויף מערב זייט זענען פארציטערט געווארן פון אלע ארבע כנפות הארץ, וואס עפעס כאפסטו אן דווקא פלשת, מפני שהרגו את בני אפרים, ווייל זיי האבן געהארגעט די בני אפרים, שמיהרו את הקץ וואס די בני אפרים זענען ארויסגעגאנגען דרייסיג יאר פאר יציאת מצרים ווייל זיי האבן געמאכט א ראנג חשבון, זיי האבן גע'חשבונ'ט אז די פֿיר הונדערט יאר הייבט זיך אן פון ברית בין הבתרים און נישט פון לידת יצחק, און ויצאו בחזקה זענען ארויסגעגאנגען מיט א שטארקע האנט און זיי האבן פרובירט דארטן מלחמה צו האלטן מפורש בדברי הימים, און דעמאלטס איז געקומען די אנשי גת וואס זיי זענען די יושבי פלשת און זיי האבן זיי געהארגעט ממילא האבן זיי געציטערט אז אפשר וועט מען יעצט אויכעט קומען נקמה נעמען אין זיי אויף דעם וואס זיי האבן געהארגעט בני אפרים ווען דעמאלטס ווען זיי האבן געהערט די ניסים וואס איז געשען מיט מצרים, די מפלה וואס מצרים האט געהאט האבן זיי אנגעהויבן מורא צו האבן, די זעלבע זאך אלופי אדום אילי מואב, פרעגט רשי והלא לא היה להם לירא כלום, קודם כל וואס זיי האבן דאך נישט געדארפט מורא האבן שהרי לא עליהם הולכים, זיי האבן נישט געהארגעט די אפרים ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פאר די צייט, זיי מען קומט נישט אייננעמען זייער לאנד ווייל זיי מען קומט מען קומט דאך נאר נאך די שבעה עמים און מען קומט נאך נאר נאך ארץ כנען, וואס האבן די אדום און מואב וואס מורא צו האבן? אלא נאר די סיבה איז מפני אנינות שהיו מתאוננים ומצטערים על כבודם של ישראל זיי האבן זיך מורדיג מצער געווען פארוואס ווייל זיי האבן געמיינט ווייל דער אדום איז דאך פון די בני אברהם ער שטאמט דאך פון עשיו און מואב שטאמט דאך פון די בני לוט האבן זיי געהאלטן אז די עהרע די כבוד קומט זיך זיי יעצט אז זיי זעהן אז די אידישע קינדער ווערן די עם סגולה פונעם הייליגן באשעפער האבן זיי זיך מורדיג אנגעהויבן מצער זיין אז מ'האט פון זיי צוגענומען סאו וועגן דעם שטייט אז אז אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו נמסו זענען צוגאנגען כמו ברביבים תמוגגנה אז דו צולאזט און דו מאכסט ווייך די ערד זאגט דוד המלך דורך דעם וואס דו ברענגסט אראפ פיינע רעגן אויף די ערד סאו זעה איך אז נמוגו איז א לשון פון צולאזן. יעצט אויב זאגסטו מיר אז דו אז דו ווילסט זאגן אז די מזרח זייט פעלקער האבן מורא געהאט וואס עפעס כאפסטו אן כנען הע אוודאי האבן זיי וואס מורא צו האבן געגן אבי זיי האבן געזאגט עלינו הם באים טאקע צו אונז קומען די אידישע קינדער לכלותינו אונז צו פארלענדן ולירש את ארצנו ווייל זיי זענען דאך אויפן וועג אהער ווייל אוודאי האט זענען זיי צולאזט געווארן פון גרויס פחד. סאו דאס איז געווען ביז אהער, יעצט בעטן די אידישע קינדער א תפילה אויף להבא אויכעט, אז תפול עליהם אימתה ופחד זאל ארויפפאלן אויף זיי, אויף די אלע לענדער, א מורא און א פחד, און רשי וועט זאגן אז די אימה גייט ארויף אויף די ווייטע, און ופחד גייט ארויף אויף די נאנטע, בגדול זרועך, און פון דיין גרויסע אויסגעשטרעקטע ארעם, ידמו כאבן זאל זיי שטיל בלייבן אזוי ווי א שטיין, עד יעבור עמך השם ביז די אידישע קינדער וועלן אריבערגיין אין מדבר ווען זיי וועלן אריבערגיין די נחל ארנון, און עד יעבור עם זו קנית ביז וועלן אריבערגיין די אידישע קינדער וועלן אריבערגיין די ירדן, זאל קיין איין פאלק נישט קומען, דורינג די גאנצע דורעישאן וואס די אידן זענען אין מדבר זאל קיין איין פאלק נישט קומען מלחמה האלטן, און עם זו קנית די פסוק פירט אויס עם זו, פריער שטייט עם זו גאלת, ווייל דעמאלטס רעדט מען נאך פון א הווה, פון יעצט, יעצט האלט מען נאך פאר מתן תורה, יעצט ווען זיי קומען אראפ מתפלל זיין אויף די נחל ארנון און אריבער גיין דעם ירדן, איז עס דאך שוין לאחר קבלת התורה, איז עס שוין עם זו קנית, סא די פאלק וואס דו האסט געאונט, וואס דו האסט אפגעקויפט דורך מתן תורה, זאגט די הייליגע רשי, תפול עליהם אימתה ופחד, סא די אימה, אימתה גייט ארויף על הרחוקים, ופחד גייט ארויף על הקרובים. כענין שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק כי שמענו את אשר הוביש, אזוי ווי די אנשי יריחו וואס זענען ווייט פון ירושלים האבן געזאגט פאר די שלוחים פון יהושע אז עס האט האט אונז אנגעפאלן א אימה ווען אונז האבן געזען ענקערע געווינסן ביי די מלחמות, זע איך אז אימה פאלט ארויף אויף די אויף די רחוקים, און און און ופחד גייט ארויף אויף די קרובים אז קיינער זאל אלע זאלן בלייבן ידמו כאבן בשעת ווי ווי לאנג אונז גיימיר נישט אריבער עד יעבור עד יעבור צוויי מאל כתרגומו אז איינמאל ווען מען איז אריבערגעגאנגען דעם נחל

דער בית המקדש איז השם כוננו ידיך וואס דער אייבערשטער טוט בויען מיט זיינע צוויי הענט, זאגט דער הייליגער רשי תביאמו נתנבא משה שלא יכנס לארץ, משה רבינו האט מתנבא געווען אז ער וועט נישט אריין גיין אין ארץ ישראל ווייל ער האט געזאגט תביאמו זאל זיי אריין ברענגען, לכך לא נאמר תביאנו, ס'הייסט בעצם משה רבינו האט נישט געוואוסט און ער האט נאך פרובירט צו מתפלל זיין צו מבטל זיין די גזירה אפילו שפעטער, נאר ער האט זיך ער האט מתנבא געווען ער האט נאר נישט געוואוסט וואס ער איז מתנבא, ער האט געזאגט תביאמו און נישט תביאנו זאלסט מיך אונז אריין ברענגען, זאגט דער הייליגער רשי מכון לשבתך, ברענגט רשי קודם אראפ דעם דרש. אז מקדש של מטה איז מכוון כנגד כסא של מעלה אשר פעלת, דער מכון איז א לשון פון מכוון, אז מכון לשבתך, אז דער הר נחלתך איז מכוון כנגד כסא הכבוד וואס איז אין אויבן אין הימל, ס'איז מכוון זה אל זה, זאגט די הייליגע רשי מקדש השם, סאו הטעם עליו, וויאזוי ווייס איך? אז מען טאר נישט זאגן מקדש השם אין איין ווארט מקדש השם עס כוננו ידיך, ווייל לכאורה איז עס איז עס כפירה צו זאגן קעי ס'קוקט דאך אויס ווי חס ושלום ס'איז דא צוויי איז דא א מקדש השם און חס ושלום ס'איז דא עפעס א מקדש אדערווייז, סאו פאר דעם זאגט רשי אז מען מוז ליינען מקדש, דער בית המקדש, וואס דאס איז השם כוננו ידיך די מעשה ידים פונעם הייליגן באשעפער, סאו וויאזוי ווייס איך אז מען דארף צוטיילן די ווארט מקדש און די ווארט השם, וועגן הטעם עליו זקף גדול, די טעם אויף מקדש איז א זקף גדול, און נאכדעם קומט די די די אויספיר, השם כוננו ידיך, ס'איז מקדש, השם כוננו ידיך, זעה איך אז מ'האט צוטיילט די מקדש, כ'האב גראדע נעכטן געהאט א קאנווערסעישאן מיט די אונער פון פשטא, און מיר האבן ארומגערעדט צו ער זאל ספאנסערן די שיעור, צו מ'קען אריינברענגען מענטשן פון פון די שיעור צו זיין צו זיין ארגענעזעישאן, זעמער נאך אלץ אינמיטן קאנווערסעישאן, באט קודם האט ער מיר דאס געזאגט אז אסאך מאל ווען מ'קוקט אויפן טעם, קען מען קען מען אזוי ווי כאפן די פסוק, קען מען כאפן די מיענינג פונעם פסוק, אז די טעמים אויפן פסוק געט געט אוועק זייער אסאך סיקרעטס, סאו דא האמיר אונז איין עקזעמפל, וויבאלד ס'שטייט דא דעם טעם, די זקף גדול אויף די מקדש, ווייס איך אז מ'דארף עס ליינען מקדש, פינטל, השם כוננו ידיך וואס דאס איז מעשה ידים של הקדוש ברוך הוא, זאגט די הייליגע רשי, הטעם עליו זקף גדול להפרידו מתיבת השם שלאחריו, אז המקדש אשר כוננו ידיך השם, אז חביב בית המקדש העולם נברא ביד אחת, בית המקדש איז חשוב'ער ווי די גאנצע וועלט, ווייל די גאנצע וועלט איז נאר באשאפן געווארן מיט איין הענט, שנאמר, אף ידי יסדה ארץ, אז מיין איין האנט האט מסדר האט מייסד געווען די וועלט, אבער ובמקדש וואס שטייט דא שטייט כוננו ידיך בלשון רבים, אז צוויי הענט גייט די אייבערשטער בויען דעם בית המקדש, און יעצט ברענגט רשי אראפ, בעצם איז עס נאך א פשט, ביז יעצט האבן מיר עס געהאט, קודם פשוט פשט, מכון לשבתך, אז ס'איז גרייט, און און וורדי אז ס'זאל זיין דארטן א בית המקדש, די צווייטע פשט איז אז ס'מכוון, די דריטע פשט איז אז ס'איז א תפילה אויף לעתיד לבוא, אז ואימתי יבנה בשתי ידיים, ווען וועט די בית המקדש געבויט ווערן מיט צוויי הענט, בזמן שהשם ימלוך לעולם ועד לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו, וואס לעתיד לבוא וועט די אייבערשטער אוועק שטעלן די בית המקדש און וועט קיינמאל נישט בטל ווערן, סאו פירן די אידישע קינדער אויס זייער תפילה השם ימלוך לעולם ועד די אייבערשטער זאל טאקע געוועלטיגן אויף אונז לעולם ועד אויף שטענדיג, איז רשי מדייק אויף דעם ווארט ועד אז לשון עולמות, ועד מיינט אייביג, הו' בו יסוד, און די ו' פון ועד איז א חלק פונעם ווארט, ס'איז נישט ועד אז די ו' קומט לשימוש אז עס איז א לשון פון און, און אויכעט א ו' השימוש, ניין, ועד איז א חלק פונעם ווארט, לפיכך היא פתוחה, וועגן דעם איז עס אויכעט ועד מיט א סגול אויפן עין. אבער ווען ס'איז יא א ו' השימוש, אזוי ווי ס'שטייט דארטן אנכי היודע ועד, אז איך ווייס און איך בין די עדות, איז יא דארטן די ו' צו ועד א שימוש צו די ווארט עד, עדות. סאו אין דארטן איז עס געספעלט מיט א צירי, שהו' בו שימוש איז קמוצה היא, איז עס געפינטלט מיט א צירי. סאו ביי דעם איז די ועד דא מיט א סגול איז יא די ו' א חלק פון די ווארט, און ס'מיינט אויף שטענדיג. סאו יעצט כי בא סוס פרעה סאו לויט רש"י לויט שיטת רש"י איז די כי בא סוס פרעה א אויספיר ווייסט ווען די אידישע קינדער האבן געזינגען די שירה כי בא סוס פרעה ווען די ווען פרעה איז געקומען ברכבו ובפרשיו בים און וישב ה' עליהם די אייבישטער האט ארויפגעווארפן אויף זיי די וואסער פונעם פונעם פונעם ים. ובני ישראל און די אידישע קינדער זענען געגאנגען הלכו ביבשה בתוך הים, דעמאלטס האבן די אידישע קינדער געזינגען שירה, אבער אנדערע קריגן מיט רש"י און זיי זאגן אז ניין אז די פסוק י"ט ס איז נאך אלץ א חלק פון די שירה, פון די שירת הים און זענען מדייק ווייל ובני ישראל הלכו ס'קען נישט זיין אז די אידישע קינדער האבן שוין געזינגען שירה בים ווייל זיי האבן נאך געדארפט ארויסקומען צו זעהן אז די מצריים ווערן ארויסגעשפיגן פון וואסער אין פראנט פון זייער פעיס, סאו וועגן דעם ווילן זיי זאגן אז די כי בא סוס פרעה נאך אלץ א חלק פון די שירה. אז דאס זינגען נאך די אידישע קינדער, און די אור החיים הקדוש זאגט אז יא ער ער נעמט אן דעם מהלך אז די פסוק י"ט איז נאך א חלק פון די שירה, און סאו די אויספיר איז, דו ווילסט וויסן פארוואס אונז זעמער מתפלל השם ימלוך לעולם ועד איז נאר ווייל כי בא סוס פרעה ברכבו נאר ווייל די אייבערשטער האט נאך ביזדערווייל נאר קעיר גענומען פון פרעה, ס'איז דאך נאך דא אנדערע רשעים וואס טוען אונז אונטערטעניגן, סאו בעטן מיר אונז השם ימלוך לעולם ועד זאל מקוים ווערן אז די אייבערשטער זאל זיין אליינס קעניג און ס'זאל נתמלא ווערן די אייבערשטער'ס נאמען אויף די גאנצע וועלט, און ס'זאל נישט בלייבן דא קיין שום רשעים און קיין שום אנדערע מאכט. קיין שום אנדערע עבודה זרה, סאו עס איז יא א חלק פון די שירה און עס איז א אויספיר צו דעם השם ימלוך לעולם ועד, זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.